דאס איז דער זיבעטער שיעור פון הלכות נידה. כדי מען זאל אביסל פארשטיין די אלע הלכות וואס איז פארבינדן מיט נידות און מען זאל זיך נישט טועה זיין, דארף מען אביסל מסביר זיין וואס דאס איז דער אותו מקום און וואס דאס איז דארטן ביי די פרוי ווי זי דארף מאכן בדיקות און ווי ס'קומט ארויס די דם נידות און אויך ווי דער מאן דארף דארט וואוינען ווען זי די פרוי איז ריין וואס איז מצוות עונה און פון ווי מען געבוירט קינדער און פון ווי מען גייט מי רגליים קטנים. כדי מען זאל פארשטיין פונקטליך און איך זאל עס איבערגעבן תורה'דיג, וויל איך פארליינען א תשובה אין נודע ביהודה אין חלק אבן עזר, תניינא, ס'איז אין שאלה כ"ג, און ס'איז אויך דא אין נודע ביהודה אין חלק אבן עזר, תניינא, ס'איז שאלה י', און ס'איז אויכעט דא אינעם הייליגן חתם סופר, חלק ב', סימן צדיק ה', וואס ער איז מסכים צום הייליגן נודע ביהודה. יעצט איך וויל מסביר זיין קודם וויאזוי ס'זעהט אויס די פלאץ ביי די פרוי, און מיט די ענגלישע טערמינאלעדזשיס, און נאכדעם וועל איך עס פארליינען פונעם נודע ביהודה אינעווענדיג, וועט מען בעסער פארשטיין. יעצט, איך וויל נאר באטאנען די זאכן וואס איז אונז נוגע צו הלכות נידה און צו תשמיש, אז מען זאל וויסן וואו צו וואוינען און וויאזוי צו וואוינען, און אויך אין בדיקות צו וויסן וויאזוי צו מאכן בדיקות און וואו צו מאכן בדיקות, וועל איך רעדן פון די זאכן זייער בקיצור, און נאכדעם וועט מען אלעס רעדן מער באריכות, עז ווי פראגרעס פארוורד ענד ווי גאו אלאנג. די אותו מקום ביי א פרוי הייסט וואלווא. VULVA, דאס מיינט די עקסטערנעל פארט אוו די וועדזשיינע, די ריפראדאקטיוו טרעקט אין א פימעיל. יעצט דאס אלעס איז אלעס פון אינדרויסן, פון אינעווענדיג עמיר אריינגיין אין אן אנדערן שיעור, דער שיעור רעדט מען אלעס וואס איז אינדרויסן, יעצט אינדרויסן איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט. לעביע מינארא, לעביע מיינט ליפן, מינארא מיינט קליינע. ס'איז קליינע ליפן. ס'איז דאך דא צוויי קליינע ליפן. אדער ס'הייסט אויך די אינער ליפ, ס'איז די אינעווענדיגסטע ליפן, וואס דאס ווערט צוגעדעקט מיט הויט פון ביידע זייטן. און צווישן די צוויי ליפן איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט די קליטאריס. CLITORIS דאס איז זייער א סענסעטיוו שטיקל סקין וואס אויב מען רירט עס צו ווערט מען מוראדיג שטארק עראוזד ס'איז געמאכט פון די זעלבע סענסעטיוויטי פון די הויט וואס א מאן האט אן שפיץ פון גיד וואס דאס הייסט עטרה ס'איז אויך זייער סענסעטיוו וואס אז מען רירט עס אן איז ווערט מען אראוזד, און אביסל נידריגער צווישן די צוויי ליפן איז דא א זאך וואס דאס הייסט די יורינערי מיעטעס, דאס איז דער קאנאל פון וואנעט ס'קומט ארויס די קטנים פון די בלעדער, איז דא אזא פייפ וואס דאס גייט ארויס ביז צו צווישן די צוויי ליפן און דארטן קומט ארויס די קטנים, די יורין, און צווישן די צוויי ליפן אביסל מער צוריקצווועגס איז אויך דא. דאס הייטל דעקט צו דעם גאנצן פתח המקור. די וועדזשינעל אופענינג. נאכדעם ווען ס'רייסט זיך אויף ווען מ'וואוינט מיט א מאן אדער מ'פארלירט עס, איז דעמאלטס בלייבט עס הענגען אביסל אין די זייט, און ממילא בלייבט די פתח המקור אפן. און דאס הייטל, דאס איז אזוי ווי א זיגל וואס דאס זאגט עדות אז דאס מיידל האט נישט געזינדיגט. האט דער אייבישטער באשאפן אז ס'זאל זיין צוויי אזאלעכע ליפן וואס זיי נעמען דאס שיין ארום אז ס'זאל זיין סעיף, ס'זאל נישט צוקומען שמוץ צו כדומה. נאכדעם האט דער אייבישטער באשאפן וואס דאס הייסט לעביא מעדזשארא, דאס מיינט לעביא מיינט ליפן, מעדזשארא מיינט גרויסע, מעידזשער, ליפן, דער אייבישטער האט געמאכט אויף ביידע זייטן אז ס'זאל זיין נאך א צודעק, פלייש פון ביידע זייטן, און ממילא איז עס דאפלט צוגעדעקט. יעצט די נודע ביהודה גייט יעצט מסביר זיין א גאנצע אריכות וואס דאס הייסט די פי המקור, דאס מיינט די וועדזשיינע, און טאמער מ'וואוינט ווען דאס הייסט א ביאה סיי לגבי היתר און סיי לגבי איסור. און ער איז מסביר אפילו מען וואוינט אין דעם וואס דאס הייסט לעביע מינורא הייסט עס נישט קיין געהעריגע ביאה צו אסר'ן א פרוי על בעלה, אדער ווען ס'איז א ביאת היתר, למשל ער האט חתונה, דעמאלטס הייסט עס נאך נישט אז ער האט זי שוין בועל געווען און ער מעג זיך מייחד זיין מיט איר. ביז מען לייגט נישט צו דעם ראש הגיד, דאס מיינט מען די עטרה אין דעם פלאץ אין דעם לאָך וואָס דאָס הייסט פּי המקור, און אויף ענגליש הייסט עס די וועדזשינעל אָפּענינג, די עפענונג פון די וועדזשיינע, און דאָס איז זייער אַ יסודותדיקע תשובה. מיט אַנדערע ווערטער, דער אייבערשטער האָט געמאַכט אַז ס'זאָל ס'זאָל האָבן צוויי צודעקס, כדי עס זאָל נישט האָבן אַן אָפענעם לאָך צו אינעווענדיק וועגן אינפעקשאָנס און וועגן אַנדערע זאַכן. און וועגן דעם דארף מען אנווארענען די מיידלעך, און אפילו די ווייבלעך, מען דארף זיך האלטן דארט זייער זויבער, און ס'איז דא מיידלעך וואס זיי שפילן אזוי ווי דאקטער, איינער טאטשט דעם אנדערן, און פאר זי זייפט זיך אפ געהעריג די. קען זי טאטשן עסן, און מען קען ווערן אינפעקטעד, און אז מען לייגט צו די פינגער אין מויל, א חוץ דעם וואס דאס אליינס טאר מען נישט טון, ווייל אזוי האט מען געטון אין מצרים, און די גמרא זאגט, און אין שולחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז ס'איז מלקין אותה מכת מרדות. עפעס. און די אלע ווערן אנגערופן אויף ענגליש א לעסביען. און מען דארף אויסלערנען די מיידלעך אז טאמער איינער וויל זיך דארט שפילן מיט זיי, אפילו ס'איז א טיטשער אין סקול, און אפילו ס'איז א שכנ'טע א מיידל, זאל מען באלד דערציילן פאר די מאמע, און די מאמע דארף האבן שכל צו פארשטיין אז עס זאל באלד גיין צו די פאליס אז מען זאל נעמען ליגעל עקשן, ווייל ווען נישט מאכט עס דאס מיידל משוגע אויף איר גאנץ לעבן. און די אלע זאכן דארף מען אויסלערנען, דאס איז א חלק פון היידזשין און פון סעיפטי, ווייל ס'איז דא זייער אסאך קאמפלעינס אז ס'איז דא זייער אסאך מיידלעך וואס זיי קומען ארויס מיט וועדזשאינע אינפעקשאנס, יעצט איך זאג נאר נאך די תשובות פון נודע ביהודה פונקטליך, און איך בין מסביר יעדע זאך ווי דאס איז, און. דאס העט זיין א מורא'דיגער תועלת סיי פאר מענטשן וואס האבן חתונה זאלן וויסן ווי צו וואוינען און נישט מאכן מיסטעיקס, ווייל נאכדעם וואס ס'ענדיגט זיך די קליינע ליפן און אויך די גרויסע ליפן, אונטער דעם בערך אן אינטש און אפילו אביסל מער, דארט הייבט זיך אן די ענוס, וואס דאס ווערט אנגערופן אין לשון קודש דער פי הטבעת, פון דארט ווי מען גייט גדולים, און ס'איז דא אסאך מענטשן וואס וואוינען דארט בטעות ווייל זיי ווייסן נישט, און ממילא איז מען מחיוב צו רעדן פון דעם, און די זעלבע דארף מען וויסן אז די אלע וואס זיי טוען למשל זנות מיט מיידלעך, זיי הענגען ארום, און אמאל מיט א אשת איש, אדער מיט א גויה, זאלן זיי וויסן אז דאס איז זייער הארב די אלע זאכן, און די תשובה פון נודע ביהודה איז געשריבן געווארן פאר א פרוי אן אשת כהן וואס מען האט זי גערעיפט ביינאכט. און מען האט געוואלט מברר זיין צו ער איז אריין באותו מקום זי צו אסר'ן על בעלה צו נישט, אדער מען רעדט דארטן בכלל נישט צו מען איז עובר אויפן איסור פון לא תקרב לגלות ערותה וואס דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות און דאס איז ביהרג ואל יעבור, מען רעדט נאר דארט צו זי איז אסור על בעלה ווייל ס'איז געווען באונס, אבער דאס איז זייער קלאר און פארשטענדליך אז טאמער טאטשט מען א מיידל וואס זי האט שוין געהאט איר וסת איז דעמאלטס איז עס ביהרג ואל יעבור, און ער שפילט זיך ארום מיט די הארבסטע איסורים פון די תורה, און ס'איז כרת, מען לעבט נישט נאר ביז פופציג אדער ביז זעכציג, און אויכעט ס'איז הוא נכרת וזרעו נכרתים, מען ברענגט א חרבן אויף זיך און אויף זיינע קינדער, אז במילא דארף מען וואטשן וואס מען טוט. איז שרייבט דער נודע ביהודה אין תניינא אין אבן העזר אין סימן יוד. בין רגלי האישה, צווישן די פיס פון די פרוי, יש סדק ארוך, איז דא א לאנגער שפאלטן, מלפניה, פון פארנט, ס'הייבט זיך אן פון פארנט, אל אחריה, דאס ציט זיך אריין ביז אין אונטן, אין די בעק, והסדק הזה הוא חיבור, שני הירכיים. דער שפאלט איז די חיבור, די קאנעקשאן, פון די צוויי דיכטן, פון די רעכטע זייט און פון די לינקע זייט, שכל אחד, וואס יעדער איינער משפת הסדק פון דעם עק פונעם שפאלט הוא סוף הירך, דארט לאזט זיך אויס דער דיכט, והסדק, און דער שפאלט מפסיק, טוט מפסיק זיין, איבערהאקן, בין ירך ימין לירך שמאל, צווישן דעם רעכטן דיכט און צווישן דעם לינקן דיכט. און באמצע הסדק הזה, און אינמיטן פון דעם סדק, בעומק, אין די טיפקייט, יש שם נקב, איז דא דארט א לאך, הולך בעומק להגוף, דאס גייט אריין טיף אינעם גוף אריין, נישט צושפאלטן פון אינדרויסן, נאר עס גייט אריין טיף אינעם קערפער, והנקב הזה הוא פתח המקור, דער נקב איז דער עפענונג פון דעם מקור, דאס הייסט, ס'איז די עפענונג פון די וועדזשיינע. ושם און דארט השמש דש, דארט גייט אריין דער אבר פונעם מאן. יעצט, וכל עובי הסדק הזה שבין הירכיים, די דיקיקייט פון דעם שפאלט, אינו ענין כלל להעראה, טאמער מ'וואוינט אין דעם שפאלט, מיינט מען נישט אז דאס הייסט העראה אז ער האט געוואוינט מיט איר, עס איז סיי פאר בעילות המותרות, למשל אז ער וואוינט מיט א פרוי און ער וואוינט נאר אין דעם שפאלט, וואס אסאך מענטשן זענען זיך טועה ווייל מען לערנט עס נישט גוט אויס, מען זאגט פארן מיידל ס'איז דא א לאך דארט וועסט לאזן דיין מאן אריין, זי טרעפט נישט קיין לאך אויב זי איז א אפגעהיטן ערליכע אידישע טאכטער איז זי א בתולה און זי האט דארט א הייטל, דעקט צו די לאך פון די וועדזשיינע, וואס דאס הייסט אויף ענגליש די היימען, HYMEN, און זי ווייסט נישט, זי לייגט נאר צו זיין אבר אויף איר שפאלט, איר סדק, און ער קומט צו יארן צו זרע לבטלה, און זיי טארן נישט וואוינען אין איין שטוב זיך מייחד זיין ביז ס'איז נישט דא קיין געהעריגע ביאה ווייל דער היתר איז נאר כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפיה יצריה, און דאס איז נישט בא עליה פעם אחת. ס. און אויך לגבי רחמנא לצלן אז איינער האט געזינדיגט מיט א פרוי, איז טאמער איז ער נישט אריין אין דעם נקב אינעם פתח המקור אין די וועדזשיינע, דעמאלטס ווערט זי נישט אסור על בעלה, אויב זיי ווייסן זיכער, ס'איז זייער שווער דאס צו וויסן זיכער. יעצט פארשטייט זיך מען רעדט דא נישט פונעם איסור וואס ער האט עובר געווען פון לא תקרב, וואס דאס איז אויך אביזרייהו דגילוי עריות, און ס'איז. כרת, מען רעדט נאר לגבי צו ס'ווערט אסור אויפן מאן צו נישט, און אויב ס'איז געווען באונס האט נאר דער מאן עובר געווען אויפן איסור פון לא תקרב, און אויב ס'איז געווען ברצון האבן ביידע עובר געווען אויפן איסור לא תקרב, אבער מען רעדט דא לגבי נאסר על בעלה ווערט זי נישט. יעצט ביים שפיץ פון די מאן'ס אבר איז דא אזא דיקע הויט וואס דאס הייסט די גלענס, GLANS, און דאס איז זייער סענסיטיוו, אין גאנצן גוף איז נישט דא אזא סענסיטיוו פלאץ ווי דאס. יעצט ביי א פרוי איז דא די זעלבע זאך, אז ביי דעם שניט פון וואס דער נודע ביהודה רעדט פארנט,, ווי ס'הייבט זיך אן דער שניט, איז דא אזא מין סענסיטיוו שטיקל הויט. וואס דאס הייסט די קליטאריס. CLITORIS, און דאס איז אויכעט ביי די פרוי סענסיטיוו אזוי ווי ביים מאן, און דאס מאכט אז די פרוי זאל ווערן זייער עראוזד. ווען מען טאטשט עס אדער ווען מען וואוינט מיט איר, פונקט ווי די מאן וואס אז מען טאטשט די גלענדס אדער ער וואוינט מיט א פרוי איז ווערט ער זייער עראוזד. די גלענדס הייסט עטרה. די עטרה אויף דעם איז דא א מחלוקת צווישן טורי זהב און צווישן בית שמואל. דער טורי זהב האלט אז וויבאלד ס'איז אויבן איז עס א גרויס שטיקל אונטן איז שוין נישט דא גארנישט אונטן פונעם גיד איז אז מען רירט נאר צו אין דעם לאך ווי ס'הייבט זיך אן די וועדזשיינע, ווי עס ווערט אנגערופן דא אין נודע ביהודה די פתח המקור, דעמאלטס איז מען שוין חייב כרת טאמער עס איז א נדה צו אן אשת איש צו כדומה, און דער בית שמואל זאגט ניין אז עס מוז אריינגיין די גאנצע עטרה, דאס טייטש ס' ווערט איבערגעדעקט לאמיר זאגן איך ווייס נאך א האלב אינטש, נאך א דריי פערטל אינטש דאס גאנצע מוז אריינגיין אינעם לאך מען זאל חייב זיין כרת אדער וואס דאס זאל נאר נישט זיין. און אויכעט ווען מ'האט חתונה מיט א פרוי און מ'מוז מיט איר וואוינען, מוז מען אריין גיין מיט די גאנצע עטרה. אבער די גאנצע מחלוקת איז אויף א קלייניגקייט, ווייל ס'איז מורא'דיג אנקאנטראלעבל בשעת ווען איינער טוט אדער מצות עונה אדער חלילה ער זינדיגט, צו די האלב אינטש א דריי פערטל אינטש טאמער מ'שפילט זיך ארום מיט גרויסע איסורים איז ס'נישט שייך אפילו מ'זאל דאס וויסן פונקטליך צו כדומה. יעצט אין דעם סדק אין דעם שפאלט אז מען הייבט אן פון די פארנט פונעם שפאלט און מען גייט אויף צוריק טאורדס די בעק, קומט זיך אן צו אזא פלאץ וואס דאס איז די יורינערי אופענינג, דאס מיינט מען אז פון דארט גייט זי קטנים, און ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל לערנען די מיידלעך און אויך די פרויען אז זיי דארפן זיך האלטן זייער זויבער, ווייל ביי א מאן גייט די קטנים ארויס און ס'בלייבט גארנישט אינעווענדיג. ניק. אבער ביי א פרוי, ס'איז דא אזוינפיל קנייטשן דארטן און ס'איז דא א סדק, א שפאלט, בלייבט אמאל אנגעלייגט קטנים, יורין, און דאס איז זייער זייער דעינדזשערעס. ס'איז פיל מיט דזשערמס. יעצט א בהמה האט נישט די אלע קנייטשן און ס'קומט דער לאך פון די בהמה פונעם רחם גראד פונעם גוף אריין. אן דעם פארצימער דעם פרוזדור, וואס אויף ענגליש הייסט עס די וועסטעביול. ווייל א בהמה איז נישט אזוי סענסיטיוו, איז עס נישט אזוי עלול צו כאפן אן אינפעקשאן. יעצט אין נודע ביהודה אין די תשובות אין תנינא אין שאלה ק"ג זאגט די נודע ביהודה נאך מער באריכות.

דאס איז די ענדע פון די ירך, כי שם מתחברים שני הירכים, ועומק הסדק הזה היא בפרוזדור החיצון, און די טיפקייט פון דעם שפאלט איז אין פרוזדור החיצון, שעל זה אמרו אויף דעם האט מען געזאגט אין די גמרא אין מסכת חולין דף ס"ח עמוד א', די גמרא זאגט דאדם מבהמה לא יליף, אז מען קען נישט ארויסלערנען מענטש פון א בהמה, פארוואס די בהמה לית לה פרוזדור, די בהמה האט נישט קיין פרוזדור ס'איז גראד א לאך אריין. ער האט נישט די אלע זאכן וואס דער אייבישטער האט באשאפן אז סזאל קענען זיין. סענעטערי און סעיף. איז רש"י זאגט דארטן אין פירוש רש"י בדיבור המתחיל וכי תימא דבהמה לית לה פרוזדור וואס הייסט א בהמה האט נישט קיין פרוזדור לפני בית הרחם שלה האט עס נישט קיין פרוזדור וגלוי הוא סאיז אפן אבל אשה א פרוי אין רחמה איז די רחם איז נישט בגלוי אויפגעדעקט דאס מיינט די וומב די וומב די וומב איז נישט אויפגעדעקט. שהירכים הוו לה כעין פרוזדור, די צוויי דיכטן זענען אזוי ווי א פאדער צימער, מיט דעם גאנצן פלייש מיט דעם אלעם, און באמצע אורך הסדק הזה שם הוא פתח המקור, און אינדערמיטן פון דעם לאנגן שפאלט דארט, איז די עפענונג פון די מקור, וואס דאס רופט זיך אויף ענגליש די וועדזשינעל אפענינג, ניק. וכל זמן שלא הגיע האבר להנקב ההוא שבאמצע הסדק, כל זמן ס'איז נישט צוגעקומען דער אבר פונעם זכר צו די מיטן פון דעם שפאלט, דארט וואו ס'הייבט זיך אן די לאך פונעם פתח המקור, איז אפילו דחק ונכנס כל עובי ועומק הסדק ההוא, אפילו ער איז אריינגעגאנגען אין די גאנצע לענג פון דעם סדק, ולא הגיע עד הנקב ווען ער איז נישט אנגעקומען ביז צום נקב, לא פגע ולא נגע בפתח המקור. האט ער נישט באגעגנט און נישט אנגערירט אינעם עפענונג פונעם מקור. יעצט קומט אויס אז דארטן ביי דעם סדק איז דא אסאך אפטיילונגען, קודם הייבט זיך עס אן מיטן קליטאריס, דאס וואס ס'מאכט אז מ'זאל ווערן אראוזד, און מער טאורדס די בעק איז דא יורינערי אפענינג, פון דארטן וואו מען גייט קטנים. נאכדעם איז דא פון ביידע זייט לעביא מעדזשארע וואס דאס מיינט מען די גרויסע ליפן וואס ס'דעקט איבער. נאכדעם איז דא די לעביא מינארע דאס איז די קליינע ליפן און ס'איז אויך טיף און אין א קנייטש און במילא דארף מען זיין זייער זייער קערפול מען זאל זיך האלטן זויבער. מ'גייט ארויס יורין מען זאל געהעריג זיך ארומוואשן און ארומקלינען, ווייל אויב נישט בלייבט עס סטאק, און נאכדעם הייבט מען אן צו באקומען געוויסע אינפעקשאנס, און ס'איז זייער נישט גוט, און אז מ'האט חתונה געהאט געבט מען עס איבער פארן מאן אויכעט. נאכדעם גייענדיג נאך אביסל צוריק איז דא. די פתח המקור, דאס איז די וועדזשינעל אופענינג. און אז מען גייט אריין מיטן אבר אויב עס איז א ביאה אסורה חס ושלום, דעמאלטס איז מען עובר און מען איז חייב כרת. נאר ס'ווענדט זיך לויטן בית שמואל און לויטן טורי זהב וויפיל מען דארף אריינגיין, צו א טראפ איז גענוג צו מען מוז מער פון דעם אריינגיין. יעצט נאכדעם ווייטער אין די בעק איז דא די בתולים, דאס איז די היימען, איז טאמער איז עס א בתולה איז צוגעדעקט די די וועדזשינעל אופענינג, און טאמער איז עס שוין נישט קיין בתולה, דעמאלטס איז די שטיקל הויט, די היימען, בלייבט הענגען דארטן, און ס'פארוואקסט זיך צו דארטן ערגעץ אין די זייט. נאכדעם ווייטער אין די בעק הערט זיך אויף דער סדק, און בערך א אינטש אונטער דעם הייבט זיך אן די ענוס, די פי הטבעת, פון דארט קומט ארויס די רעי, די גדולים, און דאס האט גארנישט צו טון מיט דעם שפאלט, ס'איז אסאך מער אין די בעק ווי דער שפאלט, ס'איז בערך אן אינטש צוריקצוועגס נאכן שפאלט. איך בין מאריך אין דעם באריכות וועגן די הלכה'דיגע פראבלעמען וואס ס'קומט פאר, אסאך קאפלס פלעגן וואוינען אונטן, אונטן הייסט אויף ענגליש די ענוס, דאס איז די אחור, פון דארט וואס ס'קומט ארויס די גדולים, מ'זאגט פאר א מיידל ס'איז דא עפעס א לאך, זי ווייסט נישט פון א לאך, אויב זי איז א אפגעהיטן ערליך אידיש קינד איז דארט נישט דא קיין לאך, א לאך איז נאר דא ווען זי האט ארומגעבארדעט. אבער ווען נישט איז דארט נישט דא קיין לאך, זאגט מען איר נישט, מאכט זי די בדיקות אין דעם אחור, און נאך מער, דער מאן וואוינט אין אחור. וואס דאס הייסט שלא כדרכה. און ממילא איז קודם כל קען זי נישט שוואנגער ווערן, ס'איז דא אינוואלווד איסורים פון זרע לבטלה, קומט אויס זי האט קיינמאל נישט געמאכט קיין געהעריגע בדיקות האט זי זיך קיינמאל נישט געקענט געהעריג על פי הלכה מטהר זיין צו איר מאן, ווייל אן א בדיקות וויאזוי איז זי ריין געווארן? און איך האב שוין געהאט אסאך מאל מורי הוראה וואס האבן געזאגט אז זיי זענען געוואויר געווארן נאך צוויי דריי יאר יענער האט נישט קיין קינדער און מען האט זיך אראפגעזעצט מען האט אים אויסגעפרעגט איז ער געוואויר געווארן אז ער וואוינט אונטן ער וואוינט אין די ענוס אין דעם אחור איז איך געדענק איך האב געהאט אמאל אזא פאל האב איך געזאגט פאר יענע מורה הוראה אז די פרוי אפילו ווען זי איז יעצט ריין איז זי נישט ריין ווייל זי האט קיין בדיקות נישט געמאכט, זי איז בחזקת אז זי איז א נידה, זי האט זיך נישט מטהר געווען, דארפסטו זאגן דעם אינגערמאן אז ער טאר מיט איר נישט וואוינען, און ער טאר בכלל נישט זיין מיט איר אין איין הויז, ביז ווילאנג זי איז זיך נישט מטהר געהעריג ווי א אידישע טאכטער, פארוואס? ווייל דער גאנצער היתר איז דאך נאר פארוואס מען מעג זיין מיט א נידה אינאיינעם, מען מעג זיך מייחד זיין, ווייל כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפיה יצריה, וויבאלד ער האט שוין איינמאל געוואוינט קען ער זיך איינהאלטן. אבער זיי האבן דאך אין אמת'ן קיינמאל נישט געוואוינט במילא איז נישט דא דער היתר פון כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפיה יצריה. האט מיר דער רב משבח געווען ער געזאגט ביזט גערעכט כ'על זיי טאקע זאגן. וועגן דעם דארף מען פון דעם אלעם רעדן זייער שטארק באריכות. דער גאנצער סדק וואס דער נודע ביהודה רעדט דא וואס ס'הייבט זיך אן פארנט און ס'גייט ביז אונטן דאס איז נאכנישט בכלל נכלל די ענוס. די אחור איז בכלל נישט נכלל אין דעם, פון דארט ווי ס'גייט ארויס גדולים. דאס איז א נקב וואס דאס איז נאך דעם הערשט. יעצט לאמיר ווייטער לערנען אינעם נודע ביהודה. ותדע, זאגט די נודע ביהודה, איך וועל דיר ברענגען א ראיה שכן הוא אז ס'איז אזוי ווי איך זאג אז נאר אויב מ'רירט אן מיטן אבר דעם פלאץ וואס דאס הייסט פתח המקור אדער ווי אונז רופן מיר עס אן די וועדזשינעל אופענינג,

אזוי ווי דאס וואס איז צו די פאדערשטע זייט און צו די אונטערשטע זייט. מה שהוא שלא כנגד הרחם כלל. דאס וואס איז נישט קעגן די געבערמוטער די וואם. לא שייך בו ביאה, דאס וואס איז נישט כנגד הרחם. איז דאך ביי דעם זיכער נישט שייך אז דאס הייסט א ביאה אז מ'האט געוואוינט. וזה דבר שהחוש מעיד עליו, דאס איז א זאך וואס דאס געפיל אליינס טוט באשטעטיגן. שטעטיגן, גם כן כל עומק הסדק ואמצעיתו ממש איז די זעלבע זאך די גאנצע טיפקייט פונעם סדק אינדערמיטן ששם הוא מכוון נגד פתח הרחם, וואס דארט איז יא אנטקעגן די עפענונג פונעם געבערמוטער. איז כל עובי בשר הירכיים. די גאנצע דיקעקייט פון די לייב פון די דיכטן. שהוא עומק הסדק, וואס דאס איז די טיפקייט פונעם שפאלט, אינו לא בכלל ביאה, איז נישט אריינגערעכנט אין כלל פון ביאה, דאס הייסט נישט אז ער האט געוואוינט מיט איר, ולא בכלל העראה, ס'הייסט נישט אז העראה אז ער האט אריינגעגאנגען, עד שהגיע האבר לפתח שבאמצע, ביז ער קומט אן צו די עפענונג וואס דאס איז אינמיטן, שהוא הנקב וואס דאס איז די לאך. יעצט ער זאגט שמשם יוצא מי רגלים וואס דארטן גייט ארויס מי רגלים ושם הוא סגור בבתולה און דארט איז צוגעשפארט ביי בתולה אבער ער מיינט אין די געגנט ער קען נישט מיינען ממש אז דארט גייט ארויס מי רגלים ווייל די מי רגלים גייט ארויס פון אביסל ארויפציר דאס וואס דאס הייסט די יורינערי מיעטעס. און דאס איז אביסל נענטער צו די קליטאריס ווי צו די פתח המקור, ווי צו די וואדזשיינא. און אויך ער זאגט ושם הוא סגור בבתולה דארט איז עס צוגעמאכט ביי א בתולה, אבער דאס מיינט מען נישט ממש דארטן, איז אויך די דם בתולים איז אביסל אראפציר, ווייל אויב נישט וואלט דאך א בתולה נישט געקענט ארויסגיין קטנים. אבער מען רעדט פון דעם גרויסן עפענונג וואס דארט איז דא בעיסיקלי די אלע דריי זאכן. ס'איז דא די יורינערי מיעטעס, דאס מיינט דארטן ווי די קטנים קומט ארויס, עס איז אויך דא די וואדזשינעל אפענינג, און ס'איז אויך דא וואס ס'בלייבט איבער פון די היימענס פון די בתולים, א שטיקל פלייש. דאס איז וואס די נודע ביהודה מיינט זאגן. ושם הוא סגור בבתולה, דארטן איז עס פארמאכט. ביי א בתולה, ופתוח און ס'איז אפן בבעולה ביי א פרוי וואס האט שוין געוואוינט מיט איינעם מיט א זכר. שם מתחיל תחילת ביאה דארט הייבט זיך אן די אנפאנג ביאה והעראה והפלוגתא שבין הטורי זהב והבית שמואל שם במקום ההוא אין יענעם פלאץ שייך לדעת הטורי זהב ואם הכניס רק ראשית העטרה שהיא לצד מטה ער האט נאר אריינגעלייגט די שפיץ פון די עטרה וואס דאס איז פון אונטן איז דאך שוין נישט דא קיין עטרה שהיא תיכף לפניו ממש לתוך הנקב הזה כבר היא העראה ולהבית שמואל צריך שיכניס כל עטרה לנקב ההוא דארף מען אריין לייגן די גאנצע עטרה אבל קודם הנקב לכולי עלמא אין בכלל העראה דבקרא דיליף מיניה עולא עולא לערנט ארויס כתיב ס'שטייט את מקורה הערה ובעינן שיערה המקור ער זאל אנרירן די מקור. כ'וועל באלד רעדן וואס דאס איז די מקור, די מקור איז די יוטערעס, ס'איז נישט די וועדזשיינע. יעצט זאגט ער, דער נודע ביהודה, הפרוזדור הפנימי קורא הכתוב מקור, דער אינעווענדיגסטער פרוזדור רופט זיך אן די תורה מקור, ווייל ס'שטייט די מקור דמיה, דמקור ממש, לעולם אין השמש מגיע לתוכו, יעצט אין מקור אליין קומט קען קיינמאל נישט אנקומען דער שמש, ווייל קיינער קומט נישט אן ביז די סערוויקל אופענינג וואס דאס איז די עכטער מקור. כמבואר ברמב"ם פרק ה, מאיסורי ביאה, הלכה ד', אבל הפרוזדור הוא שקורא הכתוב כאן מקורה הערה, זאגט דער נודע ביהודה, מוז זיין אז דער פרוזדור וואס מען רעדט דא, דאס איז דער שער לרחם, וואס דאס מיינט די וועדזשינעל אופענינג, כמבואר ברמב"ם שם סוף הלכה ג'.

שהוא הפסוק שאחריו בפרשת קדושים, דעם נעקסטן פסוק לא נזכר המקור כלל, שטייט גארנישט המקור, רק כתיב את שארו הערה, און ס'שטייט גארנישט את מקורה הערה, נאר שארו הערה, פארוואס? משום דבהערה ההיא מוקי לה חזל, ביי די הערה פון פרשת קדושים לערנען די גמרא אין מסכת יבמות דף נ"ד עמוד ב', ואם אין ענין לאדם, פאר א מענטש ווייס איך דאך שוין, איז תנהו להערה בהמה, אז ער האט געטאטשט א בהמה, איז בהמה אין לו פרוזדור ההוא כמבואר בחולין דף סח, מען האט דאך פריער געזאגט אז א בהמה האט נישט דעם פרוזדור, תיכף האבר פוגע בפתח המקור עצמו, איז לא היה צריך קרא לכתוב מקורה הערה, ער האט נישט געדארפט זאגן דעם מקור האט ער אנגערירט, ווייל ער האט ווען ער רירט אן האט ער שוין אנגערירט דעם מקור מיט זיין אבר, ווייל ס'איז נישט דא קיין פרוזדור. דבשלמא באדם כתיב מקורה למעוטי אם לא יערה רק הפרוזדור, ביי א מענטש איז מען ממעט טאמער האט ער נישט אנגערירט נאר דעם פרוזדור, דעמאלטס האט ער נאכנישט עובר געוען דעם עבירה, אבל בבהמה ליכא למעוטי שום דבר ווייל ס'איז נישט דא קיין פרוזדור לכך כתב הערה ולא כתב מקורה, זאגט ער. ולדעתי כיוונתי, און לויט ווי איך פארשטיי האב איך צוגעטראפן, בזה מיט דעם דבר אמיתי א אמת'דיגע זאך בתורת משה אין די תורה פון משה רבינו. יעצט איך וויל לערנען נאך א שטיקל נודע ביהודה וואס איז מורא'דיג וויכטיג, זאגט ער ואם כי הדבר הזה נכון הוא מצד הסברה, כאטשיג די זאך איז ריכטיג מצד הסברה שאין שום שייכות ביאה והערה רק בפתח המקור עצמו, אז ס'איז נישט שייך קיין ביאה און הערה נאר ביים פתח פונעם מקור, דאס טייטש ביי די עפענונג, פון די וועדזשיינע, לא בסדק ההיא, און אויף יענעם שפאלט ארום און ארום אין שייך, נישט קיין ביה און נישט קיין העראה, זאגט ער אביא קצת ראיה איך וועל ברענגען א ראיה לדבריי צו מיין רייד, שהרי העראה שווה בזכר כמו האישה, אריינצולייגן אין דעם לאך. ווערט פון דעם אחור פאר א זכר איז גלייך פונקט אזוי ווי ביי א פרוי, וכמבואר ביבמות שם, אזוי ווי עס איז מבואר דארטן אין די גמרא אין מסכת יבמות, ויליף, און איך לערן ארויס מדכתוב ווייל ס'שטייט משכבי אישה, דרש'נט די גמרא שני משכבות באישה, אז א פרוי האט צוויי משכבות, איינס פארנט און איינס פון הינטן, איז גם כן שווים הם, זענען זיי ביידע גלייך, סיי דער איסור פון אריינגיין פארנט,

ובאמצעיתו, און אינמיטן, יש הנקב איז דא די לאך שממנו יוצא הרעי וואס פון דארט גייט ארויס די גדולים, והבא על הזכר, ווען איינער וואוינט מיט א זכר און מאכט משכב זכר שחייב גם כן בהעראה וואס ער איז אויך חייב אויף העראה, הנה בלי ספק שצריך שיערה בנקב ההיא ממש. איז דאך קיין שום קלער נישט אז אויף עובר צו זיין מוז ער אריינגיין אין דעם לאך. שהרי בשום מקום לא שנינו במשנה, און ערגעץ האבן מיר נישט געלערנט אין די משנה הבא על הזכר, רק כך שנינו הבא על הזכור, דאס ווארט זכר מיינט א מאן, ווען ס'שטייט זיין כף ריש, טאמער שטייט אבער זכור מיט א מלאפום, אדער ווי די ספרדישע און די ליטווישע זאגן זכור, דעמאלטס מיינט עס די לאך פון דארטן ווי ער גייט ארויס רעי. פירש רש"י בסנהדרין דף נ"ד, עמוד ב', בדיבור המתחיל חייב שתיים, דלא מיקרי זכור אדער זכור, אלא נקב המשכב. דער לאך אליינס ווי ער וואוינט, ווי ער לייגט אריין זיין אבר. דאס הייסט הבא על הזכר. והביא התוס' יום טוב בסנהדרין פרק ז' משנה ד'. ואם כן, אויב אזוי, הבא על הזכר היינו שבא על הנקב, ווען מ'רעדט פון משכב זכר מיינט מען ער גייט אריין אינעם לאך, לא על הסדק, נישט אויפן שפאלט, אם כן, העראה דזכר וואס ס'שטייט העראה ביי זכר, היינו שיכניס העטרה בנקב, ער מוז אריינלייגן זיין עטרה אינעם נקב. געהערט. יעצט ואם כן באישה שלא כדרכה, ביי אישה שלא כדרכה, ודאי שכן היא, איז אויכעט אזוי, דהא כתוב בזכר משכבי אישה, קומט אויס ווען ער וואוינט מיט א פרוי אין דעם אחור, דארט ווי זי גייט ארויס גדולים, איז עס די זעלבע ווי ביים זכר ווייל ס'שטייט משכבי אישה. יעצט ואם כן גם באישה כדרכה, אבער ווען ער וואוינט מיט א פרוי כדרכה, דאס מיינט אז ער וואוינט. אין די וועדזשיינע איז היינו הנקב ממש, מוז עס זיין אינעם לאך אין די וועדזשיינע אליינס, נישט אין דעם סדק אין דעם שפאלטן אדער אין דעם פרוזדור, פארוואס? ווייל די שני משכבות שווים הם, ביידע משכבות זענען גלייך. און יעצט וויל איך רעדן וועגן ביידע זאכן וואס איז אונז נוגע. ביי אונז איז נוגע קודם כל ווען מען האט חתונה מיט א אידישע טאכטער אזוי ווי עס דארף צו זיין דארף מען וויסן וויאזוי ער דארף וואוינען און ווי ער מעג וואוינען און טאמער האט ער געוואוינט נישט ווי מען מעג האט ער עס אפילו נישט קונה געווען נאך און זיי טארן זיך נישט מייחד זיין ער דארף אריינלייגן זיין אבר אין דעם מקור דאס הייסט די וועדזשיינע און דעמאלטס איז עס א געהעריגע ביה אזוי ווי דער אייבישטער האט באשאפן אז מען זאל וואוינען, און דאס וויל דער אייבישטער און נישט עפעס אנדערש, והא ראיה ווען א מענטש איז עלטער און ער גייט שוין נישט האבן קיין קינדער, אדער די פרוי איז א זקנה, פארוואס הייסט נישט יעדע ביה זרע לבטלה, און זאגן די אלע ראשונים נאך, ווייל ער וואוינט דארט ווי דער אייבישטער האט באשאפן ער זאל וואוינען.

דאס איז איין וויכטיגע זאך. און די צווייטע וויכטיגע זאך איז, אז אפילו ווען מען וואוינט נישט אין דעם לאך אליינס, וואס לויט ווי מען האט מיר געשמועסט איז דאך דאס כריתות, נאר מען האט חיבוק ונישוק און קירוב בשר, דאס איז די זעלבע אביזרייהו דגילוי עריות און ס'איז ביהרג ואל יעבור. פונקט ווי ווען מען וואוינט אין לאך אליין. אזוי ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אבן העזר סימן כ' ס'איז דארט דא צוויי סעיפן, סעיף א' און סעיף ב'. אין סעיף א' ווערט געברענגט הבא על אחת מן העריות ווען איינער קומט אויף איינע פון די עריות, או, אדער שחיבק ונישק ער האט געקושט און געהאגט איינע פון די עריות. ונהנה, ער האט הנאה מקירוב בשר, אז זענען נאנט איינער צום אנדערן, איז הרי זה לוקה, די צייט ווען ס'איז געווען מלקות האט מען אים געשלאגן מלקות, וחשוד על העריות, און ער איז חשוד אויף עריות, אז ער טאר נישט זיין קיין עדות אויף עריות. יעצט נאכדעם איז הגה זאגט דער רמ"א והבא עליה ווען איינער וואוינט אויף איינע פון די עריות, אדער אויף א מיידל, אדער אויף א אשת איש, אדער אויף א זכר, אדער אויף א גוי אויכעט, בין כדרכה בין שלא כדרכה, כיוון שהערה בה, וויבאלד ער האט געמאכט א העראה, ער איז מיט זיין אבר אריין, יעצט איז מסביר דא דער רמ"א דהיינו שהכניס העטרה, ער האט אריינגעלייגט די עטרה, ווי האט ער עס אריינגעלייגט, אויף דעם איז שוין דער נודע ביהודה מסביר, נישט אין דעם פרוזדור החיצון, נאר ער האט עס אריינגעלייגט. אין דעם פתח המקור האט עס אריינגעלייגט צו די וועדזשיינע, עס נאר אנגערירט אפילו, לויטן טורי זהב, חייב עליו מיתה או כרת, ווענדט זיך וואס די עבירה איז געווען מיט וועם ער האט געזינדיגט, נאכדעם זאגט ער ואין צריכים לראות כמכחול בשפופרת, מען דארף נישט זען ווי ער שטופט אריין זיין שפיץ פונעם אבר אריין אין יענעמ'ס לאך אריין. אדער אין די פרוי'ס לאך, אלא משיראו העדים אותם דבוקין בזה בזה, כדרך הנואפים, מען זעהט זיי ליגן איינער אויפן צווייטן אזוי ווי די נואפים נהרגן אזי הרג'ט מען זיי אין די צייט וואס ס'איז געווען מיתות בית דין, און ווען נישט שטראפט זיי דער אייבערשטער מיט כרת. יעצט דא דא נאך א זאך זייער וויכטיג, והאישה נאסרה על בעלה, און די פרוי ווערט אסור אויף איר מאן. איז די צווייטע זאך וואס אונז רעדן מיר יעצט איז זאכן וואס מען טאר נישט טוהן און סקומט זיך דערביי קריזיס איז וויל איך אביסל מרחיב בדיבור זיין לכאורה לויט דעם נודע ביהודה איז דאך א פארגעניגן קענסט נעמען א מיידל קענסט דיך שטעלן צווישן אירע צוויי שפאלטענעס און קענסט טוהן וואס די ווילסט ווייל די נודע ביהודה זאגט קלאר אז וויזוי לאנג מען גייט נישט אריין אין פתח המקור דעמאלטס מיינט עס נישט העראה, ס'מיינט נישט קיין ביאה א מורא'דיגע נודע ביהודה. וויל איך אבער מסביר זיין דאס באריכות, און וועגן דעם האב איך עס גערעדט א גאנצע אריכות, ווייל איך וויל מסביר זיין יעדער זאל פארשטיין. דער נודע ביהודה רעדט נישט צו דער מענטש אדער די פרוי זענען חייב כרת אדער מיסה, מען רעדט צו זי ווערט אסור על בעלה צו נישט. ער רעדט נאר לגבי ס'געווען דארט א פאל ווי א פרוי איז געשלאפן ביינאכט און עפעס א איד איז געקומען אן אורח און מען האט זי אריינגעלאזט האט מען זיך געשטעלט אין איין צימער ווי ס'איז געשלאפן דארטן די טאכטער פון דעם איד און מען האט געמאכט א פירהענגל מען האט געוויסט אז מען טוט יענעם א טובה מען לאט אים אריין איז איז אקעי און דאס וואס איך שריי שוין אלע יארן מען האט קיינמאל דאס נישט געטארט צולאזן און מען טאר עס היינט אויך נישט צולאזן איז למעשה איז ער געקומען אינמיטן די נאכט און ער האט זיך ארויפגעלייגט אויף די פרוי, און ער האט זיך אויסגעטון און זי האט זיך אויסגעטון, אזוי אינמיטן האט זי באמערקט אויף זיין בארד אז דאס איז נישט איר מאן, ס'איז צו א גרויסע בארד, האט זי אנגעהויבן צו שרייען, אוי ער האט מיך מטמא געווען! און זי איז געווען אן אשת כהן, וואס דאס אפילו באונס איז טאר זי נישט וואוינען מער מיט אים, און יעצט האב איך דאך געזאגט דא אז די רמא לאזט אויס. ואין אשה נאסרת על בעלה, ווען מ'וואוינט דארטן ביי דעם פלאץ וואס דאס הייסט די וועדזשיינע, אדער אזוי ווי דער נודע ביהודה רופט עס אן די פי המקור, איז דעמאלטס ווערט זי אסור על בעלה. יעצט האט זיך געהאנדלט א גאנצע זאך צי זי איז באגלייבט צו זאגן אז ער איז נישט אריין, צי זי איז נישט באגלייבט צו זאגן. דאס איז ביידע תשובות סיי אין שאלה יד און סיי אין שאלה כ"ג. אין נודע ביהודה. און די זעלבע איז אויכעט די תשובה אין חתם סופר חלק ב' סימן צדיק ה. און די חתם סופר איז מסכים צו אלעם וואס די נודע ביהודה איז מסביר אזוי ס'זעהט אויס די מקור מיט אלעם. איז למעשה איז דא זענען די דריי זאכן און איך וויל עס קלאר מאכן. די ערשטע זאך איז אז מ'דארף מקיים זיין מצות עונה מיט זיין ווייב בטהרה דארף מען וויסן אז מ'מוז וואוינען אין די וועדזשענע. וואדזשיינע, נישט אין קיין אנדערע לעכער, און די בדיקות דארף מען מאכן אין די וואדזשיינע, און די צווייטע זאך איז אויב ס'האנדלט זיך אז חלילה ער האט געוואוינט איז עט אים דער אייבערשטער באשטראפן מיט כרת, ווייל אין ערגעץ קיין שום זאך האמער אונז נישט אז קריבות איז אסור, למשל יום כיפור שטייט נישט מ'טאר נישט שטיין לעבן עסן. כאטשיג מען טאר עס נישט עסן, און די זעלבע איז פסח, פסח דארף מען עס ארויס נעמען ווייל כ'האב מורא אז ער וועט קומען צו עסן, אבער נארמאל ווען איינער גייט דורך אין א גוי'אישן סטאר און ער זעט עס, ער דארף זיך נישט אוועק בייגן דעם קאפ. דא ביי עריות איז דא א מורא'דיגע באמבע וואס די תורה זאגט לא תקרב לגלות ערוותה. לערנט די גמרא ארויס אז די קריבות איז פונקט אזוי אסור ווי די תשמיש אליין. ממילא שפילט ער זיך ארום מיט איסורי כריתות, ווייל דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות, דאס מיינט אזוי ווי ביי שבת איז דא לאמיר זאגן א אב מלאכה און א תולדה און אויף ביידע איז מען מחייב די זעלבע עונש, ביי עריות איז דאס נישט שייך, איז אביזרייהו הייסט ס'איז א חלק פון דעם גילוי עריות, און דער עונש איז אויכעט די זעלבע, והא ראיה ס'שטייט דא קלאר אין סעיף כ', וואס מיר האבן פריער געזאגט, הבא על אחת מן העריות, או שחיבק ונישק ונהנה בקירוב בשר, הרי זה לוקה, געבט מען אים געהעריג מלקות, און עד כדי כך אז אין סימן כ"א שטייט, להתרחק מן העריות, צו זאגט דער מחבר סעיף א, צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד, ואסור לקרוץ בידיו, טאר נישט ווייזן מיט די הענט או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות, ואסור לצחוק עמה, און להקל ראש כנגדו, טאר נישט די אלע זאכן טוהן, או להביט ביופי ואפילו להריח בשמים שעליה איז אויך אסור. יעצט דאס גייט אלס אריין אונטערן לאו פון לא תקרב וואס דאס איז א לאו פון אביזרייהו דגילוי עריות און א לאו וואס סהאט אין זיך מיתה אדער כרת. יעצט אסאך מאל מיינט מען אז וויבאלד היינט איז נישט דא קיין מלקות איז בעסער קען זינדיגן, סאיז א גרויסער טעות ווייל ווען סאיז געווען מלקות ביסטו אפגעקומען. אזוי ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, איינער האט געטון אן עבירה און ער האט אים געזאגט זיי דיך מתוודה וועסטו צוקומען צו עולם הבא, ביי עכן מיט יהושע'ן געפין מיר אזוי, ער האט אים געזאגט וועסט זיין עמי במחיצתי אז דו וועסט מודה זיין, וויבאלד ס'איז היינט נישט דא מלקות איז עס אסאך ארגער, פארוואס? ווייל דעמאלס באשטראפט דער אייבישטער און דער אייבישטער ווייסט דעם אמת, אבער לאמיר זאגן ביי מלקות. יא? לאמיר זאגן אז מ'האט אים פונקט נישט געזען צוויי עדות, לאמיר זאגן אהער, לאמיר זאגן מ'האט מכחיש געווען די עדות, ס'דא אזויפיל זאכן וואס ביז ס'קומט צו אז מ'זאל אים טרעפן חייב איז א גאנצע פראצעדור, דער אייבישטער דארף נישט די אלע זאכן, וועגן דעם איז מיתה בידי שמים און כרת אסאך הארבער ווי מלקות. און היינט אז ס'איז נישט דא קיין מלקות פאלט מען אריין אונטערן רבונו של עולם'ס אלוקיהם של אלו שונא זימה, און דער אייבערשטער באצאלט מיט מיתה בידי שמים, און דעם אייבערשטן קען מען נישט פאפן. און דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות, און ס'איז ביהרג ואל יעבור, און דער אייבערשטער ווייסט פונקטליך וואס דו האסט געטון, ממילא איז גרויסע צרות זיך ארומצושפילן מיט חיבוק ונישוק. יעצט ווערט געברענגט אין תורת כהנים לא תקרבו לגלות ערווה, אין לי ווייס איך נישט אלא שלא יגלה, ער זאל נישט טון ממש דעם די זאך.

גערעדט. יעצט געפין מיר אין תנא דבי אליהו, די גמרא ברענגט עס אויך צו מסכת שבת אז ס'איז געווען א גרויסער תלמיד חכם, ער האט געלערנט און געדאווענט און משמש געווען תלמידי חכמים און ער איז געשטארבן אין די יונגע יארן ווייל ער האט עובר געווען אויף קריבות, ווער האט אים געשטראפט? נישט קיין בית דין, קיינער האט נישט געוואוסט, דער אייבערשטער האט אים געשטראפט, און ווען מ'פאלט אריין צום אייבערשטנ'ס בית דין און צום הייליגן באשעפער'ס גראד און אמת'קייט, אוי דארף מען זייער זייער האבן רחמים אז מ'זאל קענען דורכקומען. יעצט איז אויך דא א ירושלמי אין סנהדרין פרק ז' שטייט אזוי ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה אמר ר' יוסי בר בון היא בל תקרב היא בל תגלה דער תקרב איז די זעלבע איסור ווי דער בל תגלה. יעצט געפין מיר אויך אין סנהדרין דף סמך ו' עמוד ב' עפעס איינעם איז אריין א טינא אין א מיידל און דער דאקטער האט געזאגט די מוזט מיט איר וואוינען, האבן די חזל געזאגט ימות ער זאל נישט וואוינען, בקיצור ער זאל רעדן אחורי הגדר, ימות ער זאל נישט רעדן אחורי הגדר, פארוואס? ווייל בנות ישראל זאל נישט זיין הפקר, עס זאל נישט ווערן הפקר די גאנצע זאך, די דאקטער האט געזאגט דאך מ'מוז, דער דאקטער האט געזאגט האסט דיך געדארפט וואטשן ווען דו האסט אנגעהויבן צו האנדלען מיט די מיידל, און דארטן האט מען אויך נאר גערעדט פון רעדן אחורי הגדר זאלן זיך אפילו נישט זען, און דארט איז א מחלוקת אין די גמרא צו עס איז געווען אן אשת איש צו נישט, ס'איז דא אפילו ווער ס'האלט אז עס איז געווען א פנויה און עס איז נישט געווען קיין אשת איש. ווייל דער לא תקרב איז די זעלבע עבירה ווי צו וואוינען. סאו דאס איז די צווייטע זאך פארוואס כ'האב מאריך געווען. די ערשטע זאך איז ווען מען וואוינט בהיתר וואס מען דארף אויפשטעלן קינדער זאל מען וויסן ווי צו וואוינען און אפילו ווען מען ווערט אויף די עלטער מען האט שוין נישט קיין קינדער דארף מען אויך וויסן ווי ס'איז מותר און ווי ס'איז אסור. די צווייטע זאך איז אז טאמער חלילה ס'האנדלט זיך איסורי כריתות, אדער מיתות בית דין זאל מען זייער וואטשן, הגם היינט איז נישט דא קיין מיתות בית דין, אבער די גמרא זאגט דין ד' מיתות בית דין לא בטלה, למשל הבא על הזכר איז בסקילה, איז דאס איז נישט בטל געווארן, מען מאכט א קאר עקסידענט עפעס געשעט, סקילה, ס'איז ווייטער געבליבן, מען דארף זייער וואטשן, עט איינער זאגן איך וועל נאר צושטעלן א זכר לעבן מיר מיט א קישוי אבר, און איך וועל נאר גיין אויפן סדק, דאס איז זייער הארב, קודם כל ווייל דו קענסט ס'איז דאך א קליין שטיקל די גאנצע גיד, קענסט אריינגיין בטעות און עסט אריינגיין צו יענעם אונטן, אפילו נאר א טראפעלע פונעם גיד זענט עטס ביידע חייב כרת דער רובע מיטן נרבע, סיי ווער ס'איז בועל און סיי אין וועם מ'האט בועל געווען, און נאכדעם איז דא אנדערע איסורים פארמישט אין דעם. ס'איז פארמישט אז דו קומסט צו צו א קישוי אבר, דו קומסט צו צו זרע לבטלה. דאס איז דער חטא פון ער ואונן. ס'איז נישט אזוי גלייך די אלע זאכן. און דאס איז ווען דו טוסט עס מיט א בחור אדער מיט א מאן. טאמער טוסט עס מיט א מיידל אדער מיט א פרוי, קומט דאך צו דער געוואלדיגער איסור פון אביזרייהו דגילוי עריות וואס דאס איז ביהרג ואל יעבור. און אפילו לויטן שך אין סימן קצ"ה סעיף קטן כ', וואס ס'ברענגט אז לויטן רמבן איז עס נאר אן איסור דרבנן, דאס איז נאר דארטן, ווייל ס'איז נישט דרך תאווה, און ווייל ס'איז נישט דא קיין אנדערער. און ווייל ס'איז דא א סכנה בכלל, יא. יעצט דארף מען וויסן נאך א זאך, אז ער שפילט זיך ארום מיט משכב זכר, גייט ער זיך צוגעוואוינען אז ער וועט ווערן א משכב זכר'ניק, און נאכדעם הארגעט ער אוועק דעם בחור. די אלע וואס מ'האט מכשיל געווען, האט זיך אויסגעלאזט אז זיי זענען אוועק לתרבות רעות, און זיי האבן נישט געוואלט וואוינען אזוי ווי א איד דארף צו וואוינען מיט א פרוי, נאר זיי האבן געוואלט אריינלאזן זיך אין משכב זכר. און נאכדעם קענען זיי זיך נישט אפשיידן דערפון, זיי גייען פאר העלפ און ס'העלפט נישט, און נאכדעם איז דא זייער א שיינע זאך, ס'איז דא א גרויסער חשוב'ער דיין וואס האט געוואוינט מיט זיין טאכטער און זי האט חתונה געהאט און זי האט נישט געברויכט קיין מאן, זי איז געווען נעבעך אזוי דערביטערט, ס'האט זי בארירט, מ'איז געגאנגען מיט איר צו א דאקטער, איז געגאנגען די ווייבל און זי האט זיך אויסגערעדט פארן דאקטער אז איר טאטע נוצט איר שוין פון די צוועלף יאר. א מעשה פון זיבן אכט יאר וואס ער נוצט איר פאר תשמיש, זי איז געווען זייער צעבראכן דערפון, בקיצור האט מען געזאגט דעם זון ער זאל פרעגן דעם טאטן צו ס'איז אמת, ווייל מ'האט עס נישט געגלייבט, ס'איז פון די חשוב'סטע דיינים, האט דער טאטע געזאגט יא ס'איז אמת, אבער כ'האב נישט געוואוינט קיין מכחול בשפופרת, ער האט נישט געכאפט אז די קריבות איז פונקט דער זעלבער איסור, ס'איז גארנישט קיין קלענערער איסור, די קריבות איז דער זעלבער איסור. בקיצור, האט אים דער זון געזאגט, טאטע, אפשר האסטו טאקע נישט געוואוינט קיין מכחול בשפופרת און דו האסט נישט געכאפט אז א איסור נידה איז קריבות אויך אסור, אבער דיין טאכטער איז געדעמעדזשט פאר לייף, זי גייט קיין קינדער נישט האבן, זי גייט זיין משוגע פאר די רעסט אוו הער לייף, סאו דאס זאלט עטס אויכעט אייביג געדענקען, מען שפילט זיך ארום און נאכדעם יו ריגרעט פאר די רעסט אוו יור לייף. יעצט טאמער קומט נאך צו אז מען וואוינט מיט א פרוי אדער מיט א מיידל, וואס דעמאלטס קען זי נאך שוואנגער ווערן אויכעט, און דו שפילסט דיך נאר ארום, און נאכדעם געשעהט אן עקסידענט אז ס'קומט ארויס די זרע און ס'גייט אריין אין איר, און זי ווערט שוואנגער, און טאמער ס'איז אן אשת איש איז דאך דאס קינד א ממזר, יעצט וועסטו טענה'ן, סטייטש איך בין דאך אבער נישט אריינגעגאנגען אין פתח המקור. יא ביסט טאקע נישט אריין אין פתח המקור, אבער למעשה די קריבות האסטו דאך יא עובר געווען אויף איסור נידות, און אויף ברענגען א ממזר האסטו אויכעט מצליח געווען, סאו וועגן דעם דארף מען זייער וואטשן מ'זאל זיך נישט ארומשפילן מיט פייער, די זעלבע עבירה וואס די תורה אסר'ט זאלסטו אריין גיין אין פתח המקור, די זעלבע עבירה וואס די תורה אסר'ט זאלסטו אריין גיין אין אחור, די זעלבע עבירה איז די קריבות, האגינג און קיסינג און אזוי ווייטער.

צו נאך אזאלעכע עבירות, ער האט געטוהן זנות און מען האט אים נישט געווארנט באיזה מיתה, סאו מיינט ער, הי גאט עוועי וויט איט? ניין ניין ניין ניין, צום אייבערשטן אריינצופאלן איז אסאך שווערער און שטרענגער, ווייל דער אייבערשטער דארף דיך נישט ווארענען, ביסט מושבע ועומד מהר סיני, און דער אייבערשטער דארף נישט גביית עדות זיין, און ער זעהט, אלעס איז ביי אים אפן, און ס'איז א גרויסער פראבלעם. א איד האט אמאל געוואלט פארן אויף ארץ ישראל, גייט ער זיך געזעגענען צום מנחת אלעזר, פרעגט אים דער מנחת אלעזר, פארוואס ווילסטו פארן? מנחת אלעזר האט דאך נישט געוואלט מען זאל פארן אויף ארץ ישראל. זאגט ער, רבי, איך האב געזען א פסוק, עיני השם בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. זאגט ער פאר דעם איד, טו מיר א טובה, שטופ דיך נישט דעם אייבערשטן אין די אויגן אריין, שטופ דיך נישט, זיץ דא. און איך וויל נאך א זאך קלאר מאכן, אזוי ווי עריות איז ביהרג ואל יעבור, ס'דא דריי עבירות, איינס איז אז איינער זאגט דיר למשל וואוין מיט דיין פרוי א נידה, אדער גיי וואוין מיט אן אשת איש, ביסט דיך מחיוב צו לאזן הרג'נען. די קריבות איז מען זיך פונקט אזוי מחיוב צו לאזן הרג'נען. דאס הייסט אז ס'איז אביזרייהו דגילוי עריות. ס'איז די זעלבע ווי דער גילוי עריות ממש. כאטשיג ס'שטייט נאר לא תקרב, אבער די קריבות האבן דעם דין פונקט ווי די עריות אליינס. מ'איז זיך מחיוב מוסר נפש זיין. מיט דעם האף איך אז כ'האב אביסל קלאר געמאכט די גאנצע סוגיא פאר מענטשן וואס זיי ווייסן נישט, און כדי ס'זאל נישט ארויסקומען מכשולות, דארף מען אנהייבן צו לערנען דאס אלעס, מיט די אינגעלייט און מיט די אינגע ווייבלעך, בחורים און מיט די מיידלעך און מיט די קינדער, די יונגלעך און די מיידלעך, דאס אלעס איז וויאזוי ס'זעט אויס אינדרויסן, ביי די פרוי. דאס הייסט די וואלווא, VULVA, אין דעם נעקסטן שיעור וועלן מיר שוין רעדן וויאזוי ס'זעט אויס אינעווענדיג און וויאזוי א פרוי ווערט שוואנגער מיטן גאנצן סיסטעם, און דאס איז די דם נידות מיט די אלע זאכן וואס דאס פעלט אויס צו פארשטיין וואס ס'געשעט. מיט די פרוי, סיי דער מאן דארף עס פארשטיין סיי די פרוי דארף עס פארשטיין, ווייל זיי ווילן אפהיטן נידות ווי עס דארף צו זיין, ס'איז דא נאך זאכן וואס מען דארף זען מען זאל נישט מאחר זיין די ליל טבילה, ווייל ווען נישט קען מען נישט שוואנגער ווערן. און מ'עט אויך פארשטיין וואס דאס הייסט פולטת שכבת זרע פארוואס מען דארף ווארטן פֿיר טאג פאר די ספרדים און פֿינף טאג פאר די אשכנזים, און. טאמער איינער וועט פרעגן פארוואס דארף מען דאס לערנען מיט בחורים און מיט מיידלעך און אפילו מיט קינדער, די תירוץ איז, קודם כל ווייל סיי די רובע און סיי די נרבע איז חיוב כרת, און צווייטנס ס'דעמעדזשט סיי דעם רובע און סיי דעם נרבע, און דריטנס ווייל אז טאמער דו האסט נישט געלערנט רבי לא שנה חייא מנין. פון וואנעט זאל א קינד וויסן אז ער טאר זיך נישט ווייקן אין מקווה און ער טאר זיך נישט לאזן אריינשטופן פון איינעם אין אחור און ער טאר נישט לאזן קיינער זאל טאטשן זיין ערווה און פון וואנעט זאל א מיידל וויסן אז זי טאר נישט גיין מיט איסור ייחוד און זי דארף וואטשן און עס קומט א בעיביסיטער און די אלע זאכן וואס מען דארף וויסן די אלע צרות די פגעי הזמן וואס דא גייט פאר דאס אלעס דארף מען זיי לערנען? איגנארענס איז א בליס. טאמער ווייסט מען, עדיוקעישאן דאס איז די גרעסטע מלחמה, די שטערקסטע געווינס קעגן די אלע פעדעפיילס איז אז מען האט זיי געלערנט און זענען עדיוקעיטעד, דאס הייסט אווערנעס, און דאס איז זייער וויכטיג, און רעד דיר נישט איין מיין קינד איז אנדערש, דיין קינד איז גארנישט אנדערש, אויב ער האט אן אחור, אויב ער האט א ערווה, אויב דיין טאכטער האט א פרוזדור, א וואדזשיינע, זי האט אן אחור, איז זי פונקט אזוי לייעבל צו ווערן א וויקטעם ווי עניבאדי אין די וועלט. אזוי ווי איך ברענג דיך אייביג צום סוף פונעם שיעור א מעשה, וויל איך ברענגען זייער א וויכטיגע מעשה פון דעם ענין וואס איך האב גערעדט, אז טאמער איינער מאכט אן עקסידענט און ער שוואנגערט אן אן אשת איש איז דאס קינד א ממזר, און טאמער חלילה שוואנגערט ער אן א גוי'טע, דעמאלטס איז רחמנא ליצלן איז דאס קינד א גוי, און די גמרא זאגט ס'איז אזוי ווי ער האט זיך משדך געווען מיט די עבודה זרה, יעצט פארוואס הייסט עס פונקט אזוי ווי ער האט זיך משדך געווען מיט די עבודה זרה? ווייל ער האט געברענגט. א מענטש אדער א פרוי וואס דאס קינד איז, וואס די שרץ'ל איז, ברענגט ער אז זיי זאלן גיין נאכדעם דינען די עבודה זרה, ווייל זיי זענען דאך גוים, ממילא הייסט עס אזוי ווי מען האט א שידוך געטון מיט די עבודה זרה, יעצט וואס הייסט, פארוואס הייסט עס אזוי ווי מען האט א שידוך געטון מיט די עבודה זרה, ווייל בפשטות דאס קינד איז דאך א גוי, און די מאמע גייט דאך אים אויפציען ווי א גוי. איז במילא ברענגט ער צו פאר די עבודה זרה נאך א מענטש, א יונגל צו א מיידל, נישט קיין חילוק שוין וואס. יעצט איך וויל דערציילן א מעשה וואס איך האב בייגעוואוינט. איינמאל בין איך געווען אין זייער א חשוב'ן בית החיים, און כ'האב געזען דארטן אז ס'איז געווען. מסתמא א יאהרצייט פון א נפטר וואס ער לעבט שוין נישט אסאך יאהר, כ'ווייס נישט, מסתמא געווען די יאהרצייט זיך יעדער צוזאמגעקומען די משפחה געווען אפשר כ'ווייס א באס איז געקומען ס'איז געווען פיל, ס'איז געווען זיין משפחה, ס'איז געווען עלטערע, מידל עידזש און קלענערע, ביז קליינע קינדער, בקיצור, און מ'נעמט זיך זאגן איי לכו נרננה לה' איך ווייס מ'זאגט תהילים לכו נרננה. און ס'איז געווען מורא'דיג שיין צו קוקן וואס א איד האט איבערגעלאזט א דור יראים ושלמים. בערך אינמיטן זאגן תהלים, כ'געדענק נישט וואו מ'האט געהאלטן וועלכס קאפיטל, פלוצלינג קומט אן א שווארצער, אן עפריקען אמעריקען, און ער האט זיך געשטעלט דארטן, ער האט געזען אויס צו זיין, כ'ווייס. צוואנציג יאר אפשר, און ער האט זיך געשטעלט דארטן, ער איז צוגעקומען צום קבר נענטער און נענטער, און ער שטעלט זיך דארט אפ, און אלל אוו ע סאדען האבן די גאנצע משפחה געוויזן אז יעדער זאל דיסעפיערן, מ'האט געכאפט דעם באס, מ'איז אנטלאפן, מ'האט איבערגעלאזט דעם נפטר מיט דעם שווארץ. אויף א מאמענט האב איך געמיינט אז דאס איז אליהו הנביא, איך ווייס, א שווארצער קומט צו צו א אידישן קבר, איי קאדנט פיגער דיס אוט. עניוועי, כ'האב געזעהן ער ציילעמט זיך, ער בייגט זיך, ער בוקט זיך, און ער שרייט אוי דעדי! דעדי! שוין, כ'האב צוגעקוקט, כ'האב נישט געוואוסט וואס דא גייט פאר, כ'האב דאך אבער געוואוסט עפעס ווייסט די משפחה ווייל ווען נישט וואלטן זיי זיך נישט אלע צו צולאפן. דער סוף גיי איך צו צו אים און איך פרעג אים טעל מי, דו יו העוו עני רילעישאנס וויט דיס פערסאן דעט

און ער דערציילט מיר, יו נאו האו מעני יערס איים לוקינג פאר היז גרעיוו, איי וואנטעד טו סעי א פרעיער, זאג איך אים נאו, זאגט ער וועל לעט מי טעל יו דיס איז אנלי די סעקאנד יער דעט איי נאו ווער היז רעסט פלעיס איז, דאס צווייטע יאר וואס איך ווייס ווי מען האט אים באגראבן דערציילט ער מיר אז די איד איז שוין אוועק מיט צען יאר צוריק, נאר ער האט אלץ געוויסט אז ער האט געהאט א טאטן, ס'האט געדויערט יארן ביז ער האט אים געזוכט, יעדער האט עס דינייד פון אים די פעמילי, און דער סוף איז ער געוואויר געווארן ווי ער ליגט. האט דאך אבער געוואלט גיין אויפן טאג פון די יארצייט, ער קען דאך נישט קיין היברו, האט ער גענומען א פיקטשער פון די מצבה און עס געוויזן פארן גלח, דער גלח זאל עס אויספיגערן ביי א רב, האט ער אויסגעפיגערט וועלכע טאג ס'איז די יארצייט, למעשה זיי האבן אויסגעפיגערט ווען ער איז געשטארבן, אבער יעדעס יאר איז דאך אנדערש די גוי'אישע מיטן אידישן דאטום, האט ער קיינמאל נישט געוויסט ווען די דעי אז ער איז געשטארבען איז געווען אבער איט וואס ווערי אינטערעסטינג טו לערן דעט נאובאדי קאמס טו וויזיט היז גרעיוו ווייל ער איז שוין געקומען אמאל אינדערפרי און אמאל מיטאג און אמאל ביינאכט האט קיינמאל נישט געזעהן אז מען זאל צינדען לעכט דארט גארנישט וואס א מיסטערי טו הים ביז ער איז געוואויר געווארן אז ס'דא אזא זאך ווי א אידישע קעלענדער מיט א גוישע קעלענדער. און ס'איז נישט דעם טאג ווען דער מענטש איז געשטארבן, ס'איז דעם טאג ווען ס'געפאלט זיך אויס, דער זעלבער טאג וואס ער איז געשטארבן אין אידיש, דעמאלטס איז די יאהרצייט. האט ער זיך געקויפט א לוח וואס דאס האט אידיש מיט ענגליש, ס'הייסט די אידיש איז אויך געשריבן אויף ענגליש, און ער ווייסט פונקטליך ווען זיין דעדי'ס יאהרצייט איז, און ער קומט יעדעס יאר, קאמס טו גיוו הים א בלעסינג אז יאשקע פאנדראק זאל שטיין דארט אין הימל און זאל אים צוהעלפן, און ער האט זיך געבוקט און ער האט געזאגט די אלע תפילות זייערע, רחמנא לצלן, און די משפחה ווען זיי זעען אז ער קומט, ער קומט דאך אין אנדערע צייטן, זיי רעדן דאך נישט מיט אים, טאמער זעען זיי אים זאגט מען נעמטס נעמטס ארויס די אייניקלעך, א איד האט מיר פארציילט האט זיך געלאזט וואקסן א בארד אויף דער עלטער, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל די קינדער גייען אין היימישע תלמוד תורה'ס, און ווען דער זיידע קומט אריין שרייען זיי נעמטס אראפ דעם וויין דער זיידע גייט. עס הייסט דער זיידע הייסט דער שייגעץ ווייל ער שניידט זיך די בארד, מען זאל אראפנעמען די וויין ווייל ער מאכט יין נסך, ער מאכט נישט קיין יין נסך אז ער שניידט זיך די בארד, עס איז נאר די קינדער האבן אזוי געוויסט, דער זיידע איז דער שייגעץ, איז ווען דארטן קומט זיך צו דער גוי, דער זון, א זון, וועדער הי וואנטס איט אר נאט, הי קריעיטעד הים, איז ווייזט מען שנעל פאר די פעמילי, שטעלט זיך צו לויפט צו רב, אה אה, באלד וועט ער נאך כאפן א שמועס און ער וועט פארציילן פאר די אייניקלעך און די אור אייניקלעך, דעט דיס איז מיי פאדער טו, און דאס ווילן זיי נישט. נישט. סאו רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, זיך ארומשפילן מיט עריות אויסער דעם גרויסן איסור, און ס'איז זייער גרינג אריינצוגיין כמכחול בשפופרת און ס'איז זייער גרינג אריינצולייגן נאר די אנפאנג פון די עטרה און דעמאלטס איז מען שוין עובר אויף כריתות, ס'ווענדט זיך מיט וואסער אן ערווה ער זינדיגט, און ס'איז א שרעק, באט אויסער דעם. רשי זאגט אז איינער וואס איז א בועל ערווה והוליד ממזר איז דעם העלפט נישט קיין תשובה, זאגט רשי ווייל ס'איז עדיו קיים, די זעלבע דא אויכעט מיט דעם גוי, כאטשיג א גוי איז נישט קיין ממזר, אבער ס'איז עדיו קיים אז ער האט אנגעזייט א קינד פאר די עבודה זרה, דאס בלייבט. ער קען דאס נישט דיסטרויען, דאס קינד גייט האבן קינדער און דא בלייבט אייביג א זיידע אז ער איז געווען דער חזיר. סאו איך וויל ענק זאגן רבותי, שפילטס ענק נישט ארום מיט די אלע זאכן. דער סאטמארער רבי אמאל ביים פארלערנען, מען האט אים עפעס געפרעגט, ס'איז געווען א שיטת הראש דארטן צו טאמער מען לייגט א טאפ וואס איז ממש אויפן פייער און מען רוקט עס אוועק צו טאמער רוקט מען עס צוריק, איז אויסגעקומען אז אפילו ווען ס'איז גרוף וקטום איז עס א חילוק, האט דער רבי זיך געגעבן א רוף אן נו, זעט אויס מען שפילט זיך מיט פייער, רבותי שפילטס ענק נישט מיט פייער ווייל ס'קען עקספלאודן און נאכדעם וועט זיין ביטער אויף אייביג אפילו דער מענטש איז שוין נישט דא, ער לאזט איבער עד אויף קיים. ביז אהער איז דער זיבעטער שיעור פון הלכות נידה.